ברוך השם, מסכת כתובות, דף סמך ט, עמוד א', גלייך אויבן די ערשטע שורה. תלה ליה רב לרבי, רב האט געשריבן א בריוו אגרת שלומים צו רבי'ן האט ער אנגעהאנגען ביני חיטי צווישן די שורות האט ער אריין געשריבן דריי ווערטער א שאלה האחין ששיעבדו מהו די ברידער וועלכע זיי האבן די נכסים משעבד געווען דאס הייסט מיר וועלן ווייטער זען, מען קען עס טייטשן זיי האבן עס פארקויפט, מען קען טייטשן זיי האבן עס געגעבן א משכון, כ'ווייס נאך נישט וואס איז די טייטשע שיעבדו, מהו ווי איז די דין צי איז מען קען נאך צונעמען די פעלדער בכדי פון די פעלדער נעמען באצאלן דעם חוב וואס די ברידער זענען שולדיג אלס ברידער, די ברידער זענען דאך שולדיג אז די שוועסטערן דארף מען געבן א נדן עישור נכסים, פרנסה, אויך איז דאך דא א דין פון מזונות, האט ער דאס געפרעגט אין די דריי ווערטער, האחין ששיעבדו מהו, הוה יתיב רב חייא קמיה, רב חייא איז געזיצן פאר רבי'ן ווען די שאלה פון די דריי ווערטער איז געקומען, אמר ליה האט רב חייא געזאגט צו רבי'ן, וואס איז דא די שאלה? מכרו אז די ברידער האבן פארקויפט די פעלדער או משכנו, אדער די שאלה איז זיי האבן געגעבן די פעלדער א משכון? אמר ליה האט רבי געזאגט צו רב חייא, וואס האבן מיר דען א חילוק פון דעם בין מכרו בין שמשכנו, סיי די ברידער האבן פארקויפט די פעלדער, סיי זיי האבן נישט פארקויפט זיי האבן נאר געגעבן א משכון, איז שטענדיג דער דין מוציאין לפרנסה, אז עס האנדלט זיך צו געבן דעם נדן פאר דער שוועסטער איז מען מוציא. ווייל דאס איז דאך א דבר קצבה, ואין מוציאין למזונות, און למזונות איז מען נישט מוציא. גוט. פארוואס איז מען נישט מוציא מזונות? דאס איז ווייל מפני תיקון עולם, ווייל מזונות איז א דבר שאין לו קצבה, איך ווייס נישט אויב עס וועט אריינטרייבן, ממילא אפילו עס איז דא אסאך פעלדער וועט מען אויך נישט קענען פארקויפן די פעלדער, מענטשן וועלן מיינען ווער ווייסט אפשר וועט מען צונעמען, די מזונות וועלן באטרעפן אזויפיל ווי אלע נכסים, אז איין כלל האבן מיר אז אויב א דבר שאין לו קצבה איז דעמאלט איז מען נישט מוצא פון די לקוחות, פרעגט די גמרא ורב, און רב

מאך געגעבן א משכון, נכתוב ליה משכנו, זאלן זיי שרייבן משכנו, ענטפערט די גמרא, רב תרוייהו קא מיבעיא ליה, רב'ן איז געווען א שאלה ביי ביידע זאכן, סיי ביי משכנו און סיי ביי מכרו, וסבר, רב האט געטראכט, אי כתיבנא ליה מכרו, אז איך וועל פרעגן די שאלה האחים שמכרו מה, הא ניחא, דאס וועט זיין גוט, אי שלח לי אז ער וועט מיר ענטפערן דמוציאין, איך טוה דאס צונעמען פון דעם לוקח די פעלדער, וועל איך שוין פארשטיין, כל שכן משכנו, מה דאך ער האט פארקויפט, דאך זאגן מיר אז ער האט נישט געהאט געקאנט עס פארקויפן, איז אוודאי און אוודאי משכנו, וואס איז דאך נאך פארבינדן מיט דעם ברודער איז אוודאי מוציא. אבער אי שלח לי אין מוציאין, אויב ער וועט מיר ענטפערן אז ביי מכרו איז אין מוציאין, אכתי משכנו קא מיבעיא לי, וועל איך דאך מיט דעם נישט וויסן ווי דער דין איז ביי משכנו, פארוואס קען זיין טאקע מכרו אין מוציאין, אבער ביי משכנו איז מוציאין, ווייל ס'איז נאך נישט ארויס פון זיין רשות, יעצט, אי כתיבנא ליה משכנו, אויב איך זאל אים פרעגן די שאלה האחים שמשכנו מה. אי שלח לי ער וועט מיר ענטפערן דאין מוציאין, וועל איך דעמאלט וויסן מכרו אוודאי איז אויכעט כל שכן מכרו וואס אינגאנצן ארויס פון זיין רשות איז אוודאי און אוודאי אין מוציאין, ווי איז אבער ווען איך פרעג אים משכנו אי שלח לי און ער וועט מיר ענטפערן מוציאין אכתי מכרו מיבעיא לי, וועל איך דאך נישט וויסן ווי דער דין איז ביי מכרו, קען זיין טאקע ביי משכנו איז מוציאין, אבער ביי מכרו איז אין מוציאין. אכתוב ליה, וועל איך שרייבן שיעבדו, כ'וועל שרייבן בקיצור האחין ששיעבדו. דמשמע הכי ומשמע הכי, און אז ער וועט מיר ענטפערן די תשובה, איז אויב ביידע זענען גלייך, וועט ער ענטפערן, אויב ביידע איז דא, אויב ס'איז דא א חילוק פון משכנו ביז מכרו וועט ער דאך מיר אויך ענטפערן. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אחד זה ואחד זה אין מוציאין, סיי על א פרנסה סיי על מזונות, איז זאגן מיר אז ביי משכנו אדער מכרו איז אין מוציאין. קומט אויס ביי וועלכע זאך קריגט רבי יוחנן? רבי יוחנן קריגט אויף פרנסה, ווייל מזונות איז דאך נישטא קיין מחלוקת, למזונות האלטן דאך אלע אין מוציאין, נאר לפרנסה האט רבי געלערנט מוציאין, און רבי יוחנן זאגט אין מוציאין. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, צי די טייטש איז דאס וואס רבי יוחנן זאגט אחד זה ואחד זה אין מוציאין, ווייל רבי יוחנן לא שמיע ליה הא דרבי, רבי יוחנן האט נישט געהערט דאס וואס רבי זאגט מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות, ואי שמיע ליה, ווען רבי יוחנן זאל דאס געווען הערן הוה מקבל ליה וואלט ער דאס אנגענומען, ווייל די קודם כל רבי יוחנן איז דאך א תלמיד פון רבי'ן, און בכלל ס'איז דא א סברה מחלק צו זיין פון פרנסה פון נדן ביז מזונות, מ'קומט אויס אז ס'איז נישטא קיין מחלוקת, נאר פארוואס זאגט רבי יוחנן אחד זה ואחד זה, לערנט רבי יוחנן אין מוציאין ווייל ער האט נישט געהערט וואס רבי זאגט, או דילמא, אדער קען זיין שמיע ליה, רבי יוחנן האט יא געהערט וואס רבי זאגט, ולא מקבל ליה. און ער האט נישט אנגענומען רבי'ס זאך, ער קריגט אויף רבי'ן. אין אנדערע ווערטער, מיר פרעגן דא א שאלה צי רבי יוחנן קריגט אויף רבי'ן צי נישט. זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר דאס ענטפערן, דאיתמר מיר האבן געלערנט מי שמת, איינער איז געשטארבן, והניח שתי בנות ובן, און ער האט איבערגעלאזט צוויי טעכטער מיט א זון, איז בדין תורה דארף דער זון אלעס ירש'נען, אבער די חכמים האבן געזאגט אז דער זון מוז אוועק געבן א צענט חלק נכסים פאר דער שוועסטער, און נאכהער פון דעם וואס בלייבט א צענט חלק פאר דער אנדערע שוועסטער. וקדמה הראשונה, ס'האט זיך געפעדערט די ערשטע, ונטלה עישור נכסים, און זי האט גענומען א צענט חלק פון די נכסים, דאס וואס קומט איר צו איר נדן. ולא הספיקה שניה לגבות עד שמת הבן, די צווייטע שוועסטער האט נישט גענומען דעם נדן ביז דער זון איז געשטארבן, און יעצט אז דער זון איז געשטארבן פאלט דאך די נכסים די ירושה צו ביידע שוועסטער, איז דא דא די שאלה, צי זאג איך אזוי ווי די ערשטע האט באקומען עישור נכסים זאל די אנדערע אויך באקומען, נאכער מיט די איבריגע פעלדער וועט מען זיך צוטיילן? אמר ר' יוחנן, זאגט ר' יוחנן, ניין, שניה די צווייטע ויתרה, ויתרה איז די טייטש זי האט געשאנקען, דאס הייסט די צווייטע באקומט נישט קיין עישור נכסים אזוי ווי די ערשטע האט גענומען, נאכדעם זאל מען זיך צוטיילן, נאר די ערשטע וואס האט באקומען האט באקומען, און יעצט דא דארף זי דאך נעמען א עישור נכסים ביי וועמען? ביי איר שוועסטער, די תקנה צו נעמען א עישור נכסים איז נאר א בת פון בנים אבער נישט א בת אויף בת. ווייל ביידע זענען דאך גלייך בירושה. אמר רב חנינא, האט רב חנינא געפרעגט די רבי, רב יוחנן, וואס זאגסטו רב יוחנן אז די צווייטע האט נישט קיין עישור נכסים? האבן מיר געלערנט גדולה מזו, א גרעסערע זאך פון דעם האבן חכמים געזאגט, מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות, אפילו דעמאלט ווען די פעלדער זענען שוין נישט דא, די ברידער זענען געגאנגען, זיי האבן פארקויפט די פעלדער, איז דער כח פון פרנסה אזוי שטארק אז מוציאין לפרנסה מען נעמט צו. ואת אמרת און דו זאגסט שניה ויתרה, דא אויך זענען דאך די נכסים דא בעין, מען האט זיי דאך נישט פארקויפט, דעריבער דארף איך זאגן אז די צווייטע זאל אויך באקומען א עישור נכסים, א צענט חלק פון די פעלדער, און די איבריגע וועט מען זיך צוטיילן בירושה. אזוי האבן מיר געלערנט. ואם איתא, און אויב מיר וועלן זאגן אז רבי יוחנן האט נישט געהערט דאס וואס רבי זאגט מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות, איז אז ער האט עס יעצט געהערט פון ר' חנינא, איז דאך עפעס געווען א חידוש פאר רבי יוחנן אז זאגט אים איבער א זאך, אויב אזוי יא, נימא ליה דארף אים רבי יוחנן פרעגן מאן אמרה, פון וואנען ווייסט דו ר' חנינא אז דער דין איז אזוי אז מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות, מאן אמרה. ווען איך זעה ר' יוחנן האט נישט געזאגט מאן אמרה, איז פון דעם א ראיה אז ר' יוחנן האט עס געהערט, ער ווייסט אז ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אזוי, אבער ער קריגט אויף דעם, און אזוי ווי ער האלט אז מוציאין לפרנסה, האלט ער די זעלבע זאך דא אויך ביי די מעשה ביי די צוויי שוועסטער אז שנייה ויתרה האב איך זיך פושט געווען אז רבי יוחנן האט געהערט און ער קריגט אויף דעם. ער האלט אין מוציאין לפרנסה און אזוי ווי ער האלט אין מוציאין לפרנסה האלט ער די זעלבע זאך שנייה ויתרה ווייל אויב איך האלט מוציאין לפרנסה מוז איך דאך דא א כל שכן א כל שכן אויך זאגן אז די צווייטע האט זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, ודילמא קען אמאל זיין לעולם לא שמיע ליה, דעמאלט ווען רבי יוחנן האט געזאגט אין מוציאין לא לפרנסה ולא למזונות, דעמאלט האט ער נאך נישט געהאט געהערט וואס רבי זאגט, וכי שמיע ליה ווען ער האט געהערט אז רבי האלט מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות, קביל האט ער עס אנגענומען, און ווען ר' חנינא האט אים געפרעגט די קשיא, דעמאלט האט שוין רבי יוחנן געהאט דאס אנגענומען, דעריבער האט ער געפרעגט רבי יוחנן, דו רבי יוחנן האלטסט דאך, נאכדעם ווען מיר האבן געהערט פון רבי'ן אז מוציאין לפרנסה אפילו מען האט פארקויפט, פארוואזשע זאגסטו אזוי יא? איי בלייבט דאך יעצט אויב אזוי שווער? פארוואזשע זאגט רבי יוחנן שנייה ויתרה? אז די קל וחומר איז דאך א שטארקע מה דאך דארטן ווי מען פארקויפט זאגן מיר מוציא לפרנסה דא אוואדע ושאני התם, דעריבער האט ער נישט חרטה געהאט ר' יוחנן פון דעם וואס ער האט געזאגט שנייה ויתרה, ווייסטו פארוואס ער האט נישט חרטה געהאט? דאיכא רווח ביתא ווייל זי וועט דאך דא אסאך פארדינען בדוי זי וועט דאך האבן יעצט א האלבע ירושה, ווען איז דא א תקנה פון עישור נכסים ווען זי האט נישט, האט מען געזאגט ס'קומט איר עישור נכסים, אבער דא הא יעצט שטייט דאך איר צו באקומען א האלבע ירושה, פארוואזשע זאל זי האבן עישור נכסים? אמר ליה רב יימר לרב אשי, האט רב יימר געפרעגט צו רב אשי, אלא מעתה לויט די הנחה וואס דו זאגסט אז דארטן ווי זי האט זי איז רייך ווי מ'זאגט דארף זי נישט האבן קיין עישור קיין צענט חלק פון די נכסים, אשכחה מציאה בעלמא, זי האט געפינען א מציאה, געפינען א דיימאנט, דאיכא רווח ביתא וואס זי האט ווי מען זאגט זי האט גענוג געלט, הכי נמי וועסטו אויכעט זאגן דלא יהבינן לה עישור נכסים, מיר טרעפן עס אין ערגעץ נישט ס'זאל זיין אזא דין, אמר ליה האט ער אים געזאגט אנא איך, רווח ביתא מהני נכסי קאמינא, איך זאג אזוי אז פון די פון די נכסים האט זי א רווח ביתא, פון דעם באקומט זי אסאך, און אויב זי באקומט פון דעם אסאך איז א סברא צו זאגן אז זי זאל נישט האבן קיין עישור נכסים פון די נכסים, אבער דארט וואו זי געפינט א מציאה, דאס האט גארנישט מיט צו זאגן.

האט דאס א דין פון ירושה, נישט ס'איז א ענין וואס די ברידער זענען איר שולדיג א חוב, נאר ס'איז א דין פון ירושה. אמר ליה רב אשי לאמימר, האט רב אשי געזאגט צו אמימר'ן, ווען עס פאלט א ירושה פאר צוויי ברידער, זאגט איינער איך נעם צו די פעלדער און איך וועל דיר ארויסצאלן געלט, קען ער אים דאס זאגן? ניין, ביידע זענען גלייך, אז ס'פאלט א ירושה פעלדער, קען איינער זאגן איך נעם דיע פעלד און דו נעם די אנדערע פעלד? ניין! א האלבע פעלד צו דעם און די אנדערע האלבע פעלד אויך צו דעם און דעם אנדערן די אנדערע. אז יעצט דא אז איך האב דא אפגעטון אמימר האט דא געזאגט אז זי איז א יורשת, האט אים רב אשי געפרעגט אילו בעו לסלוקה בזוזי, אז די ברידער ווילן איר געבן די באטרעף פון א צענט חלק פון די נכסים געלט, הכי נמי זאגסטו אויכעט דלא מצי לסלוקה אז מען קען איר נישט אוועקנעמען ווייל דו זאגסט דאך ס'האט א דין פון ירושה, אמר ליה האט ער אים געזאגט, אין, כ'זאג טאקע אזוי אז מען קען נישט מסלק זיין. האט ער אים געפרעגט, אי בעו לסלוקה בחדא ארעא, מען וויל איר געבן איין פעלד, הכי נמי וועסטו אויך זאגן דלא מצי מסלק לה? אמר ליה האט ער אים געזאגט, אין, איך זאג טאקע אזוי, ווייל זי האט א דין פון יורש, ממילא קען מען איר נישט מסלק זיין נישט מיט קיין געלט נישט מיט קיין פעלד, אויב זי וויל נעמט זי איר חלק פון יעדל שטיקל ערד, און זיי קענען נישט זאגן מען גיט איר נאר רב אשי אמר, רב אשי זאגט, בת דאס וואס קומט דער טאכטער דער עישור נכסים, בעלת חוב הויא זי האט א דין ווי א בעל חוב, ממילא קען מען איר מסלק זיין מיט געלט, אדער אויב זיי ווילן זיי ווילן קענען זיי נאר געבן איין פעלד,

דהוה קא בעיא עישור נכסים וואס האט געוואלט מען זאל איר געבן א עישור נכסים וואס קומט צו איר פון די ירושה, וחזיתיה לדעתיה, און איך האב געזען אז זיין מיין איז, דאי בעו לסלוקה בזוזי, אז ווען די ברידער זאלן וועלן איר געבן נישט קיין פעלד נאר געלט, הוה מסלק. וואלט נאכגעקומען. ווי האב איך דאס געזען? דשמעי מאחי איך האב געהערט פון די ברידער דהוו קאמרי לה, זאגן צו איר, אילו הוה לן זוזי, ווען מיר זאלן געווען האבן געלט, סליקנא בזוזי וואלטן דיר געגעבן געלט. ואישתיק. און אמימר האט שטיל געשוויגן. ולא אמר להו ולא מידי, און ער האט זיי גארנישט נישט געזאגט. דער דין איז אז אויב ס'פאר א דין תורה איינער זאגט דעם אנדערן א זאך וואס די זאך איז נישט אויסגעהאלטן מיט דעם דין, דארף דער בית דין זאגן ניין, ס'איז נישט אזוי. לו יצוייר אז ס'זאל זיין דער דין אז מען וויל מסלק זיין מיט געלט, קען מען נישט, און ווען דער ברודער זאגט איך זאל געווען האבן געלט גיב איך דיר געלט, האט ער געדארפן זאגן דו קענסט נישט. גיט א קוק, תוספות איז מסביר, תוספות ואישתיק, מכאן רגיל רבינו תם, כשהיה יושב בדין דער רבינו תם האט זיך געפירט ווי געזיצן ביי דין, ואחד מבעלי דינין מגזם לחברו איינער איז מגזם, ואומר זאגט כך וכך תתחייב לי בדין, ער זאגט שוין פריער זאלסט וויסן זיין דאס און דאס, וועסטו מוזן בלייבן שולדיג. רגיל היה רבינו תם לומר שקר אתה דובר, כי לא יתחייב. ווער זאגט ער וועט זיין מחוייב? שאם אין לו לדיין לומר כן אז דער דיין דארף דאס נישט זאגן, מה היה מוכיח רב מניומי מדאישתיק אמימר, וואס איז די ראיה? איז דער תירוץ, ווען איינער זאגט פון די בעלי דינים א זאך וואס איז נישט אויסגעהאלטן, דארף מען אים זאגן זאגסט נישט ריכטיג. יעצט האבן מיר א נייע שאלה אין גמרא, מיר זאגן דאך אזוי, אט דאס וואס די טאכטער באקומט פון די פעלדער פון די ברידער וואס די טאטע האט איבערגעלאזט א ירושה, א צענט חלק, האבן מיר געזאגט אז זי האט דעם דין ווי א בעל חוב, ווי א בעל חוב האבן מיר דאך אויסגעפירט, ער האט דאך אויך חרטה געהאט און אלע האלטן ווי א בעל חוב, דארפן מיר אבער וויסן ווער איז איר שולדיג דעם חוב, צי די חוב איז שילדיג די טאטע, צי די חוב זענען איר שילדיג די ברידער, וואס כאפט עס מיר א חילוק? ס'דא א דין ווען איינער איז מיר שילדיג א חוב, און ער גיט ער מיר געלט, גיט ער מיר געלט, ער גיט מיר פעלד, און עס איז דאך דא דרייערליי פעלדער, עידית, די בעסטע, מיטעלע, זיבורית, דארף מען נאר געבן מיר בינונית. און ס'דא א דין אז ווען מ'גייט קאלעקטן ביי די יתומים א חוב וואס זייער טאטע איז שולדיג, איז הנפרע מנכסי יתומים לא נפרע אלא בזיבורית. און נאך א דין איז דא א חילוק, נאך אז מ'גייט אויפמאנען א חוב פון זייער טאטן, לא יפרע אלא בשבועה איז דאך דא צוויי זאכן נישט קיין גוטע צוויי פאר איר, איינמאל זי דארף שווערן אויב ס'איז א חוב פון טאטן, און אויך פון וועלכע פעלדער טוט זיי איינמאנען, פון זיבורית, ווי איז אבער אז זי איז א בעל חוב, איז א בעל חוב פון די ברידער איז די דאך איז ער בינונית און אויך אן א שבועה, דאס פרעגט יעצט די גמרא, והשתא דאמרת יעצט איך זאג בעל חוב הויא צי זאגן מיר דאבא איז די ווייל די טאטע איז שולדיג או דאחי אדער די ברידער זענען שולדיג למאי נפקא מינה וואס איז די חילוק צו די טאטע איז שולדיג צו די ברידער למיגבא לבינונית צו מען דארף געבן בינונית און נאך א חילוק איז דא שלא בשבועה וזיבורית בשבועה אדער מען גיט אפ זיבורית מיט א שבועה אויב ס'איז א בעל חוב פון טאטן נעמט זי נאר אפ פון זיבורית, און נאך א דין, אינה נפרעת אלא בשבועה, זי דארף שווערן אז זי האט גארנישט נישט באקומען אויף דעם חשבון, ווייל ס'איז דא א דין, אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואין נפרעין מהן אלא בשבועה, ווי איז אבער אז ס'איז א בעל חוב פון די ברידער, האט זי נישט דעם דין, בא ליפרע מנכסי יתומים, גייט זי זיך נעמען זייער חוב. זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל דאס ענטפערן, דרבינא אגביה לברתיה דרב אשי, רב אשי האט געהאט צוויי זין מיט איין טאכטער, איין זין האט געהייסן מר. און איין זין האט געהייסן סמא, און א טאכטער, סמא איז געשטארבן. איז געבליבן פון אים א זון, און סמא'ס זון האט גע איז נאכהער געשטארבן רב אשי, איז געפאלן די ירושה פאר דעם זון מר, און ס'איז געפאלן פאר דעם אייניקל סמא'ס זון, סמא האט נישט געלעבט, איז יעצט די שוועסטער, די שוועסטער פון מר. איז געקומען איינמאנען, דארף זי דאך גיין, איז זי געקומען יעצט איינמאנען, פון וועם איז זי געגאנגען איינמאנען? פון מר. און פון סמא'ס זון פון דעם פלימעניק סמא'ס זון. איז רבינא אגביה לברתיה דרב אשי ממר בריה דרב אשי האט זיי געמאכט קאלעקטן בינונית ושלא בשבועה, פארוואס? ווייל איך זאג ס'איז א בעל חוב של אח. אבער מבריה דרב סמא, בריה דרב סמא, פארוואס דארף ער באצאלן? דארף ער דאך באצאלן מכח זיין טאטן סמא. האט זי געטאן איינמאנען מ מבריה דרב סמא בריה דרב אשי זיבורית בשבועה זע איך דאך פון דעם א אז אין אמת'ן שטענדיג איז זי א בעל חוב של אחים דעריבער גיט מען בינונית שלא בשבועה אבער דא א אז זי געגאנגען איינמאנען פון רב סמא'ס זון איז דאך שוין אנדערש איז דאך געגאנגען איינמאנען מכח א חוב פון טאטן וואס דער דער ברודער אירע איז דאך געווען זיין טאטן. שלח ליה ר' נחמיה בריה דרב יוסף, ר' נחמיה דער זון פון רב יוסף האט געשיקט לרבה בר רב הונא זוטא מנהרדעא, ער האט אים געשיקט אזוי, כי אתיא הא איתתא לקמך, ווען די פרוי וועט קומען פאר דיר, די פרוי האט געקומען שוין צו גיין צו ר' נחמיה, זי האט געדארפן איינמאנען דעם עישור נכסים אויף דעם ארט וואס רבה בר רב הונא איז דארטן געוועזן דער חכם דער דיין, האט זי געבעטן פון רב נחמיה'ן אז זאל דאס ער שיקן אז ער זאל זיך פארנעמען מיט איר דין, האט ער געשיקט כי אתיא הא איתתא לקמך ווען די פרוי וועט קומען צו דיר אגבה זאלסטו מאכן איינמאנען עישור נכסים די צענטל נכסים אפילו מאיצטרובלא אפילו מאיצטרובלא אזוי האבן מיר דאך געזאגט אז די פרנסה דעם נדן טוט מען איינמאנען נאר פון קרקעות פון פעלדער אבער פון מטלטלים טוט מען נישט איצטרובלא, דאס רופט זיך אן א סטענד, וואס אויף דעם סטענד שטעלט מען אוועק די מיל, אבער דאס א איז באהאפטן צו דער ערד, איז דא דער אויפטו אז מ ר דרך אגב האט ער געזאגט דעם דין א מחובר לקרקע, א זאך וואס איז באהאפטן צו דער ערד האט דעם זעלבן דין ווי די ערד. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, כי הוינן בי רב כהנא, ווען מיר זענען געווען ביי רב כהנא, הוה מגבינן האט מען איינגעמאנט אפילו מעמלא דביתי, מען האט איינגעמאנט אפילו פון דעם רענט פון די דירה געלט האט מען אויך געגעבן די פרנסה פאר די טעכטער, און תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם, אויב די רענט וואס וועט שפעטער אריינקומען, איז דאך א פשיטא אז דאס האט א דין ווי ווי קרקע, און אויב דאס וואס האט מען שוין קאלעקטעט, דאס איז דאך שוין געווארן מטלטלי, און תוספות איז מסביר אז מען האט פארענט די הויזער פאר א יאר, און זי קומט און און יעצט איז דורכגעגאנגען א האלב יאר, כאטש מען איז שוין געווארן מחויב אויף דעם וואס מען איז געווען. אויף דעם הויז, הייסט עס נישט קיין מטלטלין, פארוואס? די ערשטע האלבע יאר וואס מ'האט שוין געוואוינט, ווייל אין שכירות משתלמת אלא בסוף. שלח ליה רב ענן לרב הונא, רב ענן האט געשיקט צו רב הונא, מיט דעם לשון, הונא חברין, הונא אונזער חבר, שלם. כי אתיא הא איתתא לקמך, ווען ס'עט קומען די פרוי צו דיר וועגן א דין תורה וואס זי מאנט, זי וויל חתונה האבן און זי פארלאנגט מען זאל איר געבן א צענט חלק פון די פעלדער, אגבה עישור נכסי, טו איינמאנען א צענט חלק פון די פעלדער. האט רב ענן האט געשיקט מיט דעם לשון הונא חברין, האט פארדראסן הונא'ן, איך מיין א רבי דארף זורק זיין מרה בתלמידים, רב הונא איז געווען דער רבי פון רב ענן, הוה יתיב רב ששת קמיה, רב ששת איז געזיצן פאר רב הונא'ן דעמאלט ווען רב ענן האט דאס געפרעגט, אמר ליה האט רב הונא געזאגט צו רב ששת'ן זיל אימא ליה, גיי זאג צו רב ענן'ען מיט דעם זעלבן לשון גנאי וואס ער האט געזאגט צו מיר, און איך זאג דיר, ובשמתא יהא, איך לייג און איך בין משמט, מאן דלא אמר ליה, דער וועלכער ס'וועט נישט זאגן דאס לשון וואס איך זאג, בין איך משמט. אזוי זאלסטו אים פרעגן, דו הייסט איינמאנען פאר דער פרוי די צענט חלק נכסים, ענן ענן, ממקרקעי, פון פעלדער, או ממטלטלי. און פרעג אים נאך א שאלה, ומאן יתיב, און ווער זיצט, בי מרזחא, ביי די בי מרזחא, מרזחא ווערט אנגערופן ביי דעם אבל, בראש, ווער זיצט אויבן אהן, שטענדיג ביי א סעודה איז דער הויפט זיצט אויבן אהן, און ביי א אבל איז דא דער אבל, די וואס קומען מנחם אבל זיין, ווער זיצט אויבן אהן? אזל רב ששת לקמיה דרב ענן, איז רב ששת געגאנגען צו רב ענן, אמר ליה האט אים געזאגט, מר רבה, דו רב ענן ביסט מיין רבי, ורב הונא, און רב הונא, רביה דרבה, איז דער רבי פון רבי'ן, דו ביסט מיין רבי און רב הונא איז דיין רבי. ער האט זיך געוואלט פארענטפערן ער זאל זיך נישט האבן אויף אים קיין הקפדה, ער זאל נישט ווערן אין כעס וואס ער זאגט דאס לשון ושמותי שמית, דער רבי פון דיין רבין האט משמת געווען, מאן דלא אמר ליה, דער וואס וועט נישט זאגן דאס לשון ואי לאו דשמית לא הוה קאמינא, ווען נישט דאס וואס ער האט משמת געווען וואלט איך דאס נישט געזאגט, ענן ענן ממקרקעי או ממטלטלי ומאן יתיב בי מרזיחא ברישא, נאך א שאלה האט ער געפרעגט.

פון מרזיחא, מאן יתיב בי מרזיחא ברישא? לא ידענא מאי ניהו איך ווייס נישט וואס איז מרזיחא. אמר ליה, האט מר עוקבא געזאגט צו רב ענן'ען, אימא לי זאג מיר איזי גוטער פריינד, גופא דעובדא היכי הוה, די תחילת הדברים פון וויאזוי איז דאס געוועזן? אמר ליה האט ער אים געזאגט הכי והכי הוה מעשה, איך האב אים געשיקט פריער א שאלה מיט דעם לשון הונא הונא, אמר ליה האט ער אים געזאגט, גברא דלא ידע מאי ניהו מרזיחא, מר עוקבא האט געזאגט צו רב ענן'ען, דער וואס ווייסט נישט וואס מען מיינט מרזיחא, שלח ליה לרב הונא, וועט שיקן צו רב הונא'ן, הונא חברין, האסט נישט געדארפט אזוי שיקן, דו ביסט שולדיג, מאי מרזיחא, פרעגט די גמרא וואס מיינט מרזיחא, אבל דכתיב ס'שטייט כה אמר השם אל תבוא בית מרזח, רשי. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, מנין לאבל שמיסב בראש, פון וואנעט ווייס איך א אבל זיצט אויבן אהן, שנאמר שטייט אין פסוק אבחר דרכם, כ'על אויסקלייבן זייער וועג, ואשב ראש, כ'על זיצן אויבן אהן, ואשכון, כ'וועל רוען, כמלך בגדוד, ווי א מלך דארט אין די ארמעי, כאשר אבלים ינחם. איך וועל זיצן אויבן אהן, אזוי ווי אבלים ינחם. טייטש איך דאס ווארט ינחם, דער וואס ווערט געטרייסט. פרעגט די גמרא, ינחם? אחריני משמע, ינחם מיינט דאך נישט דער אבל, דער אבל טרייסט נישט, דער אבל ווערט געטרייסט. אמר רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, ינחם כתיב, איז רש"י זאל ווערן געטרייסט, זאגט רש"י, כאטש מיר ליינען ינחם, נאר ינחם דארף נאך די נון דארף קומען אדער א אלף אדער א ה'. דאס איז אויף דעם ארט פון א ה', אדער עס קומט א פתח, אז עס איז נישט דא קיין פתח, אין די תורה איז דאך נישטא קיין פתח, און איך האב נישט קיין ה', און איך האב נישט קיין א' נאך די נ', איז די מסורה איז טאקע נישט קיין פתח, נאר א קמץ, ינחם. ינחם הייסט עס ניט קיין קמץ, נאר ינחם קומט דאך מיט א שורוק. מר זוטרא אמר, מר זוטרא זאגט, מהכא, פון דעם פסוק לערן איך אפ אז דער אבל וואס זיצט אויבן אן שטייט אין פסוק וסר מרזח סרוחים, דאס איז דער פסוק, טייטשט ער ס'ווארט מרזח מר דער וואס איז אים פארביטערט, וזח און זיין דעת איז פון אים אוועקגערוקט, נעשה שר, ווערט ער א האר לסרוחים צו גרויסע מענטשן וועלכע זיי קומען אים טרייסטן. אמר רבא האט רבא געזאגט, הלכתא, די הלכה איז, ווען דער טאטע איז געשטארבן און ער לאזט איבער די נכסים פאר די קינדער, און זיי דארפן באצאלן חובות וואס ס'שטאמען מכח דעם טאטן, איז די דין ממקרקעי, דאס קען מען נאר איינמאנען פון די פעלד וואס ער לאזט איבער, ולא ממטלטלין, נישט פון מטלטלין, בין למזוני, סיי די שפייז וואס מ'דארף געבן פאר דער אלמנה, צי וואס מ'דארף געבן פאר די טעכטער,

אז איינער האט איבערגעגעבן געלט משליש צו א דריטן מענטש אז דיע געלט זאל זיין. קויפן א פעלד דעמאלט ווען די טאכטער וועט חתונה האבן, והיא אומרת, און די טאכטער זאגט, נאמן בעלי עלי, זי זאגט דער מאן וועט נישט צונעמען די געלט אז דער שליש זאל איבער געבן די געלט צו איר מאן און ער וועט שוין קויפן די פעלד. איז דער דין יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי ר' מאיר, דארף דער שליש אזויער טון וואס מען האט אים געהייסן, ער זאל עס נישט איבער געבן דעם מאן. ווייל מצוה לקיים דברי המת, דא רעדט זיך אז יענער איז געשטארבן, אויב יענער לעבט איז דאך איז דא, זעה דיך נישט צו וואס ער זאגט, רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, וכי אינה אלא שדה, זאל זיין ער האט שוין געקויפט א פעלד, דער שליש, און ער האט איר אוועק געגעבן די פעלד, והיא און זי רוצה למוכרה, און זי וויל עס פארקויפן. הרי היא מכורה מעכשיו, קאן זי דאך עס פארקויפן, ממילא וואס פאר א דין איז דאס, ער זאל איר נישט געבן די געלט, נאר קויפן א פעלד, אז זי וויל געלט וועט זי נעמען די פעלד זי וועט עס פארקויפן. במה דברים אמורים, דאס איז נאר געזאגט געווארן אז מען פאלגט איר בגדולה, ווען זי איז שוין א גדולה, אבל בקטנה, אבער ביי א קטנה, אין מעשה קטנה כלום, דאס וואס די קטנה טוט איז עס גארנישט ניט, איז לכאורה ס'איז דאך מער איבריגע ווערטער, אויב כ'זאל זאגן רבי יוסי זאגט דאס, האט דאך שוין רב יוסף חייא געזאגט, וכי אינה שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה, ווען קען זי פארקויפן די פעלד? איז דאך דווקא אז זי איז א גדולה, וואזשע דארף מען דאס שטיין נאך אמאל די במה דברים אמורים, וועט די גמרא טאקע ווייטער זאגן אז דאס איז נישט רבי יוסי. רשי, המשליש מעות לבתו, מסר מעות האט איבערגעגעבן געלט ביד שליש, אין די האנט פון א דריטן מענטש, לצורך בתו, פאר דער נוצונג פון דער טאכטער, לקנות שדה, קויפן א פעלד, או נדוניה, נדוניה מיינט מען אויך קויפן א פעלד, נאר ס'איז דא צווייערליי פעלדער,

אז נאך די נישואין דארף זיכער דער שליש איבערגעבן צו דעם מאן, גיט א קוק אין תוספות המשליש, פירש בקונטרס והיא אומרת נאמן עלי לאחר שנישאת, לא דק דבגמרא מסקינן דליכא בין רבי מאיר ובין רבי יוסי אלא גדולה מן האירוסין, דאס איז דער חילוק, אבער מן הנישואין האלטן אלע אז מען דארף איר געבן. אדער אכיבע מ'זאל טייטשן די רשי והיא אומרת זי זאגט, ווען זאגט זי פאר די חתונה, זאגט זי אז מען זאל עס געבן אוועק צו אים לאחר שנישאת, נאמן בעלי עלי, שלא לא יעכבם לעצמו ער וועט נישט עס פארהאלטן פאר זיך, תנם לו געב עס צו אים, והוא יקנה לי שדה ער וועט מיר קויפן א פעלד כשירצה. איז דער דין, יעשה שליש, יקנה השדה ער זאל קויפן די פעלד, ואין שומעין לה, ער דארף איר נישט פאלגן, דמצוה לקיים דברי המת. האט רבי יוסי געפרעגט, דאס הייסט איך זאל קויפן א פעלד, וכי אינה אלא שדה, וכי מה תועלת לו לקנות, וואס פאר א נוץ האב איך פון קויפן, אפילו אין כאן מעות, ס'איז דא נישט דא קיין געלט, אלא כבר נקנה השדה, ס'איז שוין געווארן געקויפט די פעלד, והיא רוצה למוכרה, און זי וויל עס פארקויפן, הרי היא מכורה, דאך איז פארקויפט, ממילא וואס האב איך פון דעם א נוצן, וואס איך וועל איר געבן די פעלד, הלכך שומעין לה, פאלגט מען איר. במה דברים אמורים בגמרא מפרש מאן קתני לה, ווער זאגט עס, צי רבי יוסי צי רבי מאיר? במה דברים אמורים מיינט מען ששומעין לה מען פאלגט איר. גמרא. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, המשליש מעות לחתנו, אין דער משנה איז געשטאנען דאס לשון המשליש מעות לבתו, אבער עס איז די זעלבע זאך, ער לייגט איין געלט וואס די געלט זאל מען געבן פאר דעם, עס זאל זיין דער נדן פאר דעם איידעם. ליקח מהן שדה, מען זאל קויפן פון דעם א פעלד לבתו צו דער טאכטער, והיא אומרת און זי זאגט ינתנו לבעלי מען זאל אוועק געבן די געלט צו מיין מאן, מן הנשואין הרשות בידה אויב ס'איז שוין נאך די חתונה, דער שליש האט נישט געקויפט ביז נאך די חתונה, האט זי רעכט. איי, רב מאיר האלט דאך מצוה לקיים דברי המת, נאר דער דער טאטע האט נישט געטראכט עס צו געבן צום שליש נאר ביז דער צייט ווען זי האט חתונה, אבער אויף דעמאלט האט דער טאטע נישט געטראכט אז א צווייטער מענטש זאל קויפן, דער מאן האט דאך אינטערעס צו קויפן א גוטע פעלד, ווייל דער מאן עסט דאך פון פעלד פירות. מן האירוסין, אז דאס ס'איז נאר דא אירוסין ס'איז נאך נישט דא קיין נישט געווען קיין חופה, יעשה השליש מה שהושלש בידו דברי רב מאיר, זאל דער שליש טון וואס מ'האט אים געזאגט, מ'האט אים געהייסן קויפן א פעלד, זאל ער קויפן א פעלד נישט אוועקגעבן די געלט. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, ס'איז נישט קיין חילוק צו אירוסין צו נשואין, ער זאגט אזוי, הגדולה, אויב זי איז א גדולה, בין מן הנשואין בין מן האירוסין, איז אלץ הרשות בידה, קטנה, האט דאך די א ווערט א גארנישט ניט, איז בין מן הנשואין בין מן האירוסין יעשה השליש מה שהושלש בידו. ווען זשע כאפט א חילוק פשטות וועלן מיר לערנען ווען איז א חילוק פון רבי מאיר מיט רבי יוסי, קודם כל זעהן מיר שוין א חילוק א גדולה מן האירוסין, א גדולה מן האירוסין לויט רבי מאיר'ן איז יעשה השליש מה שבידו, אבער לויט רבי יוסי, ער זאגט אויב ס'איז א גדולה, איז איז זי די בעל הבית, איז זי די בעל הבית, און נאך א חילוק קען מען לכאורה האבן, א קטנה מן הנשואין, רבי מאיר איז דאך מחלק פון אירוסין ביז נשואין, דאס הייסט אז נאך נשואין די פאלגן, אזוי זאגט דאך רבי מאיר זאגט דאך דעם חילוק, ווי איז אבער לויט רבי יוסי וואס ער איז מחלק צווישן גדולה און קטנה, וועט אויסקומען א קטנה מן הנשואין איז יעשה השליש מה שהושלש, אבער די גמרא גייט דאס נאר פרעגן צו ס'איז אזוי, פרעגט די גמרא מאי בינייהו, ביי וועלכע זאך קריגן זיי זיך, דאס איז א זיכערע זאך, א גדולה מן האירוסין איז א זיכערע זאך איז א מחלוקת ווייל גדולה מן האירוסין לערנט דאך רבי יוסי אז מען פאלגט איר און רב מאיר לערנט יעשה השליש מה שבידו נאר איך וויל וויסן צו מען קריגט אויך בקטנה מן הנשואין אזוי זאגט עס רשי און תוספות זאגט עס ברייטער אזוי א לערנען פשט אילימא וועסטו וועלן זאגן קטנה מן הנשואין איכא בינייהו א קטנה מן הנשואין איז אויכעט דא א חילוק ווייל דאס איז זיכער גדולה מן האירוסין איז זיכער א מחלוקת נאר אויב דו ווילסט זאגן דאס איז אויך א חילוק דרבי מאיר סבר רב מאיר לערנט הרשות בידה ווייל רב מאיר זאגט רשות בידה מן הנשואין איז בקטנה זאגט ער אויך דעם דין. ואתא רבי יוסי למימר, קומט רבי יוסי און ער זאגט, אפילו מן הנשואין נמי, אפילו ווען נאך דער חתונה, ווען זאגן מיר הרשות בידה, גדולה אין, קטנה לא, אזוי וועסטו וועלן זאגן אז קטנה מן הנשואין כאפט א חילוק, ווייל רבי מאיר קוקט נאר אויף נשואין, ממילא וועט ר' מאיר לערנען קטנה מן הנשואין הרשות בידה, און ר' יוסי זאגט איך קוק נאר אויף גדולה, און אויב ס'איז א קטנה יעשה שליש מה שהושלש אימא סיפא, אויב דו וועסט אזוי לערנען זאג די סיפא פון אונזער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט אבל בקטנה, אבער ביי א קטנה אין מעשה קטנה כלום, די מעשה קטנה איז גארנישט נישט ווערט.

פארוואס איך האלט שומעין לה דאמר רבי יוסי זאגט רבי יוסי וכי אינה שדה ווען ס'זאל נאר זיין א פעלד והיא און זי רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו דאס איז דאך די ראיה פון רבי יוסי וואס איך זאג אז די רשות כ'קוק וואס זי זאגט. איבער וועמען זשע רעדט רבי יוסי איז דאך גדולה דבת זביני אין, זאג איך דיך נאר אזא גדולה וואס זי האט דעם כח צו פארקויפן קטנה דלאו בת זביני היא, א קטנה וואס זי קען נישט פארקויפן לא, ווייס איך דאך אליין אז אויב זי איז א קטנה דעמאלט וועל איך זאגן אז יעשה שליש מה שהושלש. וואס זשע דארף מען נאכאמאל זאגן אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום אלא לרבי מאיר מוז איך זאגן אז די סיפא זאגט ר' מאיר און אויב איך זאג די סיפא זאגט ר' מאיר וחסורי מחסרא מוז איך זאגן עס פעלט אין די משנה א פאל והכי קתני אזוי שטייט אין די משנה יעשה השליש מה שהושלש בידו, אז איינער לייגט איין געלט זאל דער שליש טון אויף וואס מען האט איינגעלייגט די געלט, במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן דער דין מן האירוסין, אבל מן הנישואין איז דעמאלט הרשות בידה. אזוי לערנט דאך רבי מאיר, רבי מאיר איז דאך מחלק פון אירוסין ביז נישואין, במה דברים אמורים, ווען איז דא דער חילוק פון אירוסין ביז נישואין, בגדולה, אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום, דעריבער מוז איך טייטשן אז דאס וואס רבי מאיר איז מחלק פון ארוסה ביז נשואה, דער חילוק איז נאר ווען ביי א גדולה, אבער ביי א קטנה איז אלעמאל יעשה שליש אלא גדולה מן האירוסין איכא בינייהו, די מחלוקת פון רבי יוסי מיט רבי מאיר'ן איז נאר ביי גדולה מן האירוסין, וואס רבי מאיר לערנט יעשה שליש מה שהושלש בידו און רבי יוסי לערנט הרשות בידה ווי איז אבער א קטנה אפילו מן הנישואין האלטן אלע יעשה השליש מה שהושלש בידו איתמר האט מען געלערנט רב יהודה אמר שמואל רב יהודה זאגט פאר שמואל'ן הלכה כרבי יוסי די הלכה איז ווי רבי יוסי אז א גדולה בין מן הנישואין בין מן האירוסין הרשות בידה

דערציילט די גמרא א מעשה, אילפא תלא, אילפא האט נפשיה, אילפא האט זיך אנגעהאנגען, באיסקריא, אין דעם ברעט, דמכותא וואס אויף דעם ברעט טוט מען אויפהענגען די פארהאנג פון די שיף, די גמרא דערציילט א מעשה אין מסכת תענית, אילפא מיט רבי יוחנן זענען געווען חברים, אילפא איז אוועקגעגאנגען ביזנעס דארטן מיט דעם בת קול דאך נישט געגעבן נאכהער ווען אילפא איז צוריק געקומען האט מען אים געזאגט ווען דו זאלסט געווען זיצן און לערנען נישט גיין אין ביזנעס וואלט מען דאך דיר געמאכט ראש ישיבה ווייל צווישן צייט האט מען געמאכט רבי יוחנן ראש ישיבה איז אילפא געגאנגען און האט זיך אנגעהאנגען דארטן ווי מען זאגט ביי דעם ים דארט ווי שטעקט דארט ארויס די ברעט ער האט זיך דארט אנגעהאנגען אמר האט געזאגט איר מיינט אז איך בין אוועקגעגאנגען אין ביזנעס געדענק איך נישט דעם לערנען. איכא דאתי, אויב ס'דא אזעלכע וואס וועט קומען, דאמר לי מילתא, ער וועט מיר זאגן א זאך, א ברייתא, דבי רב חייא ורב אושעיא, וואס דיע ברייתא איז געווארן געלערנט ביי רב חייא און רב אושעיא, ווייל די גמרא זאגט דאך אז א ברייתא וואס איז נישט געווארן געלערנט ביי רב חייא און רב אושעיא, קען איך פון דעם נישט פרעגן קיין קשיא, ווייל דאס איז נישט קיין עיקר, אז איינער וועט מיר זאגן א ברייתא פון רב חייא רב אושעיא ולא פשיטנא ליה ממתניתין, און איך וועל נישט ברענגען קיין ראיה צו דער ברייתא פון א משנה, אויב ס'וועט אזוי זיין נפילנא וועל איך אראפפאלן מאסקריא פון דעם ברעט ווי איך האלט זיך, וטבענא איך וועל זיך איינזינקען. אזוי גייט פארהערטס מיר וועט איר זעהן איך קען אייך זאגן א מקור אויף יעדע ברייתא, איך געפין א מקור אין א משנה, אתא ההוא סבא איז געקומען צו גיין א אלטע מאן תנא ליה האט צו אים געלערנט האומר אז איינער זאגט תנו שקל לבני בשבת דער טאטע פארן שטארבן האט געזאגט מען זאל געבן פאר דעם פון זיינע פעלדער פאר די מזונות פון דעם זון זאל מען געבן שקל שקל איז א האלבע סלע, אומעטום דער טייטש שקל א גאנצע שקל, נאר אין גמרא טרעפט מען אסאך מאל שקל מיינט מען א האלבן שקל, פארוואס? שקל מיט דעם וואס מ'איז מקיים די מצוה פון שקל, דאס דאך מחצית השקל. וראויים ליתן להם סלע, און מען דארף געבן א סלע ווייל די ס'איז טייער די שפייז, און פון א שקל איז נישט גענוג אויף שפייז. נאר דער טאטע האט געזאגט מען זאל געבן א האלבן סלע, א שקל א האלבן סלע, און אבער מען דארף אבער האבן א סלע, איז דער דין כאטש דער טאטע האט געזאגט א האלבן סלע נותנים להם סלע, דארף מען געבן א סלע ווען דער טאטע זאל געווען וויסן אז די מזונות וועלן ווערן טייערער און מען דארף האבן א סלע וואלט ער געזאגט מען זאל געבן א סלע. ואם אמר אויב דער טאטע האט געזאגט אל תתנו להם אלא שקל ער זאגט מען זאל נישט געבן נאר א האלבן ס סלע, איז דאך דער טאטע מקפיד, ווייסט ער דאך אפילו עס וועט זיין א וועג, מען דארף האבן מער זאל מען מער נישט געבן, אין נותנים להם גיט מען נישט צו זיי, ער גיט מען אלא שקל, גיט מען נישט נאר א שקל, און די איבריגע, די איבריגע זאל ער נעמען צדקה. ואם אמר אויב דער טאטע האט געזאגט אם מתו אויב זיינע קינדער דעם טאטענס קינדער וועלן שטארבן אן יורשים ירשו אחרים תחתיהם זאלן אנדערע ירש'נען אזוי זאגט דער טאטע וויל דאך דער טאטע אז ס'זאל עפעס אריינפאלן צו די אנדערע מענטשן עפעס, איז ער דאך מקפיד אז ס'זאל עפעס קומען צו יענעם מענטש, דעמאלט איז די דין בין שיאמר תנו, צי דער טאטע האט געזאגט אז מען זאל געבן שקל, בין שיאמר אל תתנו, סיי דער טאטע האט געזאגט אל תתנו מען זאל נישט געבן, נאר א האלבן סלע, אין נותנים להם גיט מען נישט צו זיי אלא שקל. פארוואס? ווייל די טאטע האט געמאכט אנדערע יורשים, איז דאך וויל ער מען זאל געבן א האלבן סלע כדי די אנדערע זאל האבן ירושה. איז דאס איז א ברייתא. האט ער געפרעגט אילפא'ן, ווי איז דא א מקור אויף דער ברייתא? אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, הא מני רב מאיר היא דאס איז רב מאיר פון אונזער משנה, וואס רב מאיר זאגט ביי אונז אין דער משנה, יעשה שליש מה שהושלש בידו, דאמר ווייל ער לערנט מצוה לקיים דברי המת. רשי פרעגט אויף, האט מען געהאט אין גמרא פריער אז דער טאטע זאגט אז מען זאל אים נישט קובר זיין פון זיינע נכסים נאר פון צדקה פאלגט מען אים נישט ווייל לאו כל כמיניה ער האט נישט דעם כח שיעשיר את בניו אז די פעלדער זאלן זיין צו די קינדער ויפיל עצמו על הציבור אויב אזוי וואס איז דא ווען די טאטע זאגט נאר א האלבן שקל גיט מען נאר א האלבן שקל און די איבריגע נעמען זיי צדקה זאגט רשי אזוי, דארטן ווען עס האנדלט זיך וועגן קבורה ליגט דאך א חיוב אויפן טאטן צו נעמען די קבורה פון זיינע פעלדער, קען ער נישט זיך אויפהאלטן צו דעם, דא אבער די פעלדער באלאנגען דען צו דעם קינד? די פעלדער, דער טאטע האט א רעכט צו טון וואס ער וויל מיט דעם, ער קען דאך עס דעם אוועק געבן, ווער נעמט פון צדקה ווער? דאס נעמט דאך די קינד. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא אמר מר עוקבא, האט רב חיסדא געזאגט פון מר עוקבא, הלכתא, די הלכה איז, בין שאמר תנו, סיי דער טאטע האט געזאגט תנו, אז מען זאל געבן א שקל, דאס הייסט א האלבן סלע, בין שאמר אל תתנו, איז שטענדיג דער דין, נותנים להן כל צרכן. גיט מען זיי וויפיל זיי דארפן האבן. פרעגט די גמרא, הא קיימא לן הלכה כרבי מאיר דאמר מצוה לקיים דברי המת, די הלכה איז דאך ווי רבי מאיר, און אויב דער טאטע זאגט בפירוש אל תתנו להם אלא שקל, איז דארף מען דאך זאגן מצוה לקיים דברי המת, ענטפערט די גמרא, הני מילי במילי אחרניתא, ביי אנדערע זאכן זאגן מיר אז די הלכה איז ווי רבי מאיר אבל בהא מינח ניחא ליה, דאס הייסט אזוי, מיר נעמען אן אז דער טאטע וויל אז מען זאל זיי געבן וויפיל מען דארף, והא דאמר הכי, פארוואס האט דער טאטע געזאגט אל תתנו אלא שקל, לזרוזינהו הוא דאתא, זיי מזרז זיין אז מען זאל נישט ווי מען זאגט

איז דווקא דא א מחלוקת צי ס'איז עד שיביאו שתי שערות אדער ווען זענען אלט צוואנציג יאר. אמר רפרם, האט רפרם געזאגט לא שנו דער דין איז נישט געווארן געלערנט אז מקחן מקח וממכרן מכר במטלטלין, אלא שאין שם אפוטרופוס, ס'איז נישט דא קיין אפוטרופוס, אפוטרופוס הייסט אדער אמאל פאסירט דער טאטע ווען ער לעבט באשטימט ער א מענטש אז נאכדעם ווי ער וועט שטארבן ווער זאל אויפפאסן אויף די יתומים, אדער דער טאטע האט נישט באשטימט נאר די בית דין האט באשטימט, אז ס'איז נישט דא קיין אפוטרופוס זענען זיי די בעלי בתים, אבל יש שם אפוטרופוס, אבער אויב ס'איז דא אן אפוטרופוס דעמאלט דארף אפוטרופוס זיך מיט אלעמען פארנעמען, אין מקחן מקח דאס וואס זיי קויפן נישט געקויפט, ואין ממכרן מכר וואס זיי פארקויפן נישט פארקויפט, ממאי, פון וואנען ווייס איך דאס? מדקתני מ'האט געלערנט ביי אונז אין דער משנה, אין מעשה קטנה כלום, זע איך דאך פון דעם א פון אונזער משנה, אז אויב ס'איז דא א שליש, ס'איז דא וועמען מ'האט איבערגעגעבן די זאך ער זאל אויפפאסן, זאגן מיר אין מעשה קטנה כלום, זאגט די גמרא, וואס פאר א ראיה האסטו פון אונזער משנה צו אפוטרופוס, ודילמא קען זיין היכא דאיכא שליש שאני, דא האט דאך דער טאטע בפירוש ארויסגעזאגט וואס מען זאל טון מיט דעם, דעריבער זאגן מיר איז די קינד נישט קיין בעל בית, איז דער בעל בית אויף דעם דער שליש, מען האט דאך אנגעזאגט דעם שליש, וואס האט מען אים אנגעזאגט? מען האט אים אנגעזאגט ווי איז לשון דער ברייתא ליקח מהם שדה לבתו, אבער ביי אפוטרופוס ער דארף נאר טון וואס די יתומים דארפן האבן, און אויב זיי האבן פארקויפט איז דאך דאס נישט קיין שינוי פון דעם טאטן וואס דער טאטע האט געזאגט, ווי לו יצוייר אז די אפוטרופוס וועט געפינען אז מען דארף פארקויפן לצורך מזונות, וועט ער דאך אויכעט פארקויפן. ממילא איז דאך נישט קיין ראיה פון אונזער משנה צו דעם דין פון אפוטרופוס. זאגט די גמרא, אם כן, אויב דער טעם פון דער משנה איז ווייל ס'איז א שליש, און דער טעם איז ווייל מ'האט אים בפירוש ארויסגעזאגט ער זאל קויפן א פעלד, ליתני זאל מיר שטיין, אבל בקטנה, ביי א קטנה, יעשה שליש מה שהושלש בידו. אויב דו זאגסט אז די גאנצע טעם איז ווייל ס'איז דא א שליש, מאי אין מעשה קטנה כלום, וואס שטייט מיר דאס לשון אין מעשה קטנה כלום ווייזט אויס, גייט ער מיר דא מוסיף זיין, שמע מינה, אפילו בעלמא, אפילו אן אנדער ארט וואו ס'איז נישט דא קיין שליש נאר ס'איז פארהאנען אפוטרופוס וואס דאס איז גלייך צו א שליש, איז אויך דער זעלבער דין אין מעשה קטנה כלום, הדרן עלך מציאת האשה, הדרן עלך מציאת האשה. רש"י. תוספות דא ביי אונז דיבור המתחיל הא פרעגט תוספות א קשיא, אויב מיר זאגן מצוה לקיים דברי המת, וואס זשע טוט אויף דאס וואס מיר זאגן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי, סיי ווי די דברי שכיב מרע באקומען דאך דעם כח ווען אויב ר'איז געשטארבן, ווייל אויב ר'איז געבליבן לעבן קען ער דאך חרטה האבן. איז עס דאך גענוג די מצוה לקיים דברי אמת, איז די רבינו תם זאגט צוויי חילוקים איז דא, א מצוה לקיים דברי אמת איז נאר געזאגט געווארן אויב הושלש מתחילה לכך, מען האט עס איבער געגעבן פריער אין האנט פון א שליש, נאך זאגט תוספות דעם דין פון מצוה לקיים דברי המת איז נאר געזאגט געווארן אז מת נותן בחיי מקבל, אז וועט אבער זיין אז דער מקבל איז געשטארבן בחיי נותן, זאג איך נישט קיין מצוה לקיים דברי המת, ווייל די דברי המת זענען נאר געוועזן מען זאל עס געבן און מקבל זיין צו מצוה אריין, די דין פון דברי שכיב מרע איז יעדן אופן איז עס גלייך כמסורין, אפילו דעמאלט ווען מת מקבל בחיי נותן, זאגן מיר אויכעט דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו.